א גוטן ערב סוכות תש"פ. א גוטן טאג, היינט הייסט צו גאט'ס נאמען. קודם ווייל מען פטור פון אלע עבירות, קען מען אנדערש רעדן צום טאטן פון הימל, און נאכדעם ווייל ס'איז אן אנדערע דערהער אז מען זאגט המלך המשפט צו מען זאגט מלך אוהב צדקה ומשפט, און ס'איז אן אנדערע דערהער וואס מען זאגט המלך הקדוש אדער הקל הקדוש. דאס טוט מען אדרעסירן דירעקט צום רבונו של עולם. ס'איז א חילוק צו מ'זאגט הקל הקדוש צו המלך הקדוש. המלך איז דער אייבערשטער איז א מלך. קל הקדוש דאס איז שוין מער מיט חיבה. ווייל מלך במשפט יעמיד ארץ. די זעלבע אויכעט איז ביי מלך אוהב צדקה ומשפט אדער המלך המשפט. עניוועי, ברוך השם איז דורך, יעדער האט געפאסט, ווער ס'האט געקענט און ווער ס'האט נישט געקענט איז פטור געווען. למעשה, איך ווינטש יעדן א גוט געבענטשט. יאר און אלעס גוטס. איך בין נישט געפארן אויף ארץ ישראל יעצט פאר ראש השנה יום כיפור און סוכות ווייל איך האלט אינמיטן ענדיגן א מקווה ס'גייט זיך אנפילן איך האף אז כ'ווייס נאך נישט איך פאר יעצט אהין אויף פלעטבוש און כ'האף אז כ'וועל שוין טרעפן דארט א שיעור מקווה קענען עפענען ס'איז געווען אמאל א חזן אין פראג דער נודע ביהודה האט אים נישט ליב געהאט ווייל נישט געווען צו א ערליכער איז געגאנגען דער נודע ביהודה און פלעגט אים אביסל רודף'ן און ער האט געזאגט פארן נודע ביהודה זעסט דו האסט מיך נישט ליב אבער דער אייבישטער האט מיך ליב. געבענטשט גשם. און ס'האט זיך גענומען רעגענען. זאגט ער, אוי מיין קינד דו פארשטייסט נישט, אזעלכע אידן ווי דו האבן שוין געברענגט א מבול אויף די וועלט, נישט קיין רעגן. עניוועי, איך האף יעצט צו פארן. ס'הייסט איך פאר חול המועד מערצעשעם, כ'האב כאטש אריינגעכאפט הושענא רבה, שמיני עצרת און שמחת תורה, וואס דאס איז איינס דארטן. מיין הארץ בענקט זייער שטארק נאך צפת, נאך די הקפות שניות הייסט עס, צווייטע הקפות. וואס עפעס דארטן דווקא. יא, ווייל דער אר"י הקדוש איז דאך געווען, ער געווען פון מצרים אויך, ער געווען פון אלל אווער, אבער ער האט זיך באזעצט אין ארץ ישראל, האט ער אליינס געטאנצט אין צפת הקפות שניות, ער האט געזאגט איך בין נישט מבטל די מנהג פון הקפות שניות פון חוץ לארץ, טאנצן, דערפאר, מורא'דיג, אין צפת איז דא א ספעציעלע חביבות צו הקפות שניות. יעדער, די גאנצע שטאט, די ספרדים, אשכנזים, יעדער טאנצט הקפות שניות, מען טאנצט שמחת תורה ווען ביי אונז איז שמחת תורה ביי זיי איז שוין מוצאי יום טוב, טאנצט מען הקפות לעבעדיג, און נישט סתם לעבעדיג, וואס זאל איך אייך זאגן, מיט מוזיק, ס'איז דאך שוין נישט קיין יום טוב ביי זיי, מיט מוזיק, ס'טוט זיך אין אלע שילן, כ'בין געווען דארטן דריי יאר אין צפת, דריי יאר אויף די ימים טובים, אזאנס האב איך נאכנישט געזען. פאר צוויי יאר און פאריאר האב איך נישט געקענט זיין דארטן ווייל איך בין געווען פארטון מיט א מקווה, איך מוז וואטשן די מקווה, איך בין א בעיביסיטער. עניוועי, איך מיין איך וועל דאס יאר אויך טועם זיין דעם טעם, ווייל איך האף איך וועל זיין דא געענדיגט, און חול המועד וויל איך פארן מערצעשעם, און איך וויל זיין טאקע אין צפת. עניוועי, קיצור, דערציילט מיר איינער, נעכטן ביינאכט, איך האב דאך נישט געהאט וואו צו דאווענען, איך האב דאך געוואקט, שטעל דיר פאר, ס'האט געבלאזן א ווינט, ס'האט גערעגנט, איך האב געוואקט ביז מאנהעטן צוויי מאל, סאו דערציילט מיר איינער אז זאלסט וויסן, דו זאגסט טאקע דו האסט נישט ווי צו דאווענען, סאו האמיר אלע גרויס מיטלייד מיט דיר, לאז אונז נאר עפעס דערציילן, איך האב געדאווענט אין א שול ראש השנה וואס הייסט באבוב, ס'איז אויף א גאס אין מאנסי וואס הייסט דזשיל לעין, איך ווייס נישט צו דאס איז די עכטע באבוב צו דאס איז דער פעיק באבוב, דער פארטי פייווער, איך רוף אים פעיק באבוב ווייל. די גמרא ברענגט א מעשה תנא רבנן האבן די רבנן געלערנט מעשה ס'איז געווען א מעשה בכהן גדול אחד מיט איין כהן גדול שיצא וואס איז ארויס געגאנגען מבית המקדש ער איז ארויס געגאנגען פון בית המקדש און ס'איז געווען מוצאי יום כיפור והוו קא אזלי כולי עלמא בתריה דער גאנצער עולם נאך געגאנגען נאכן כהן גדול ס'איז אזא היסטארישע זאך ער איז ארויס פון בית המקדש פונעם קדשי קדשים לעבעדיג.

און ס'שמעיה ואבטליון, בלייבט איר און מנין דער כהן גדול זיי זענען זיך געקומען געזעגענען פון כהן גדול, אמר להון, האָט דער כהן גדול געזאָגט פאַר שמעיה ואבטליון, ווייל ער האָט געהאַט חלישת הדעת אַז דער עולם געגאַנגען צו שמעיה ואבטליון, האָט ער געזאָגט, ייתון בני עממין לשלם, אַז די פעלקערס קינדער זאָלן קומען צו פרידן, דאָס טייטש, אַז ער האָט זיי געוואָלט אַ טשעפּע טאָן ווייל זיי זענען גרים, אמרי ליה, האָבן זיי געזאָגט פאַר אים, ייתון בני. עממין לשלם, עס זאלן קומען די קינדער פון די פעלקער צו שלום צו פרידן, דעבדין עובדא דאהרן וואס זיי טוען די באהאנדלונג פון אהרן, דאס מיינט אז זיי פירן זיך ווי אהרן פון אוהב שלום ורודף שלום, ולא ייתי בני אהרן לשלם, דלא עבדי עובדא דאהרן קינדער פון אהרן וואס זיי ציען זיך נישט ווי אהרן די זאלן נישט קומען צו פרידן. בקיצור, די זעלבע דא אויך, דער.

עניוועי, ס'איז נישט מיינע ביזנעס. דער פוילישער משוגענער קאלט מיך אמאל אפ. דו האסט א האטליין און די רבנים הערן דאס. און דו זאלסט נישט רעדן מער פון באבוב, ס'איז נישט דיין עסק. זאג איך אים, רב איד, וועמענס עסק איז עס געווען אז דער דיין אין קרית יואל האט אונטערגעשריבן אויף מיר א צעטל? זיין עסק איז עס געווען? ער האט עפעס דערמיט? נאר וואס? נאר דער שייגעץ, דער שטערן, האט אים געהייסן זאל עס טון, ער האט אים געסטראשעט. נו.

זאגט ער ניין, זאגט ער כ'פארשטיי נישט די וואוינסט אין וויליאמסבורג אין די קענסט אים נישט די גאנצע וועלט קען דאך אים, זאגט ער ניין איך ווייס נישט, זאגט ער קענסט איינעם נחום ראזענבערג, זאגט ער אים קען איך, ער איז היינט דער צדיק הדור, אז די ווילסט וויסן ווער ס'איז דער צדיק הדור דאס איז ער, ער האט נישט קיין מורא פאר קיינעם, ער האט זיך געשלאגן פאר די קינדערס רעכטן, סא פארוואס רופסט אים דער משוגענער, ער איז גארנישט משוגע, משוגע זעמער אונז אז מ'האמיר דאס צוגעלאזט זיבעציג יאר, עניוועי דערציילט ער אים, זאגט ער זעסט דאס איז א באבובער בית מדרש. צוזאמען מיט אים גארנישט, כמעט קיינער איז נאכנישט געקומען אין פערסענעל קאנטעקט מיט אים פון דעם שול, אבער איין זאך וועל איך דיר זאגן, די שול פירט זיך אונטער זיינע אויספיסעס. פרעגט ער וואס מיינסטע? זאגט ער הער אויס, ער זאגט מען זאל אריינלייגן ווידיאוס, סאו מ'האט אריינגעלייגט א ווידיאו, האט מען אפילו אין די מקווה א ווידיאו, איי ס'איז דא א מורא'דיגע פראבלעם מען טאר דאך נישט האבן קיין ווידיאוס פון קליינע קינדער, ווייל טאמער האט מען עס קען מען איינזעצן, דאס הייסט פיקטשערס פון מיינערס. נעיקד, זאגט ער, האמער אן אגרימענט, די גאווערמענט, ס'איז א באקס וואס צוויי מענטשן האבן די שליסל, די פאליס און אונז, אונז קען מען נישט עפענען אן די פאליס, די פאליס קען נישט עפענען אן אונז, און טאמער איז דא עפעס א קאמפלעין, אין פינף מינוט ווייסט מען ווער דאס איז. ער זאגט, זעסט למשל וויזשניץ האט אויך די זעלבע זאך, און יעצט פאר ראש השנה האט מען געכאפט צוויי אינגעלייט שותפים וואס האבן באגנב'עט, באפאקעטעט, יעדן וואס האט געהאט א דאלער אין טאש, און ראש השנה האט דער עולם געלט אין טאש, נישט ראש השנה, ערב ראש שנה ווייל מען דארף דאך טיילן צדקה און מען דארף עליות קויפן און באצאלן און סיטס און מען האט אלעס געכאפט ס'איז אלעס דא עניוועי למעשה איך האב הנאה באבוב האט אזוי אז די פאליס האט א שליסל און זיי האבן א שליסל ווייל עטס ווייסט דאך וואס איז געשען אין קעמפ אפאר יאר צוריק צוויי צו דריי יאר צוריק ס'איז אריינגעפארן א טראק מיט גאלדען טעיסט א חזר וואס ער פלעגט אויפפיקן בחורים און זיי רעיפן אין די בעק. און דער גאלדען טעיסט, שטעל דיר פאר, איז אריינגעפארן און האט גערעיפט צוויי קינדער וואס דאס ווייסט מען קלאר וויפיל נאך ווייסט מען נישט אבער ס'איז שוין נישט וויכטיג און וואס האט באבוב געטון ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים זיי האבן עס אויסגעמעקט זיי זאלן זיך שעמען עניוועי זאגט ער זאלסטו וויסן האמער אזא ווידיאו זייט ס'איז דא אזא ווידיאו איז דא אזא קלין האוז אז אונז האמער קיינמאל נישט געגלייבט אז מ'וועט קענען באווייזן אזא קלין האוז.

ס'האט זיך קיינער נישט גע'חלומ'ט אין וויסטן חלום אז א זאך וואס איז אזוי נפרץ געווען איז א זאך וואס דער עולם וויל. דער עולם וויל נישט מען זאל עס צוברעכן ווייל דער עולם קען באשטיין צו הארגענען א קינד, וואס באדערט אים? ס'איז נישט זיין קינד, ער האט זיך נישט געפלאגט מיט דעם קינד. און אז ער זאל אזוי מצליח זיין, ער מוז האבן הימלישע כוחות. זאגט אים יענער, איך קען אים. ער וואוינט דאך אין ווילימסבורג, ער האט נישט הימעלישע כוחות, ער האט מסירת נפש, ווען ער וויל עפעס ערלעדיגן ברעכט ער דורך אלעס. שוין, דאס איז געווען איין גוטע וועג אנצוהייבן דעם נייעם יאר. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז כ'האב איבעראל ארויפגעלייגט אויף אלע בלאגס איבעראל אז טאמער האסטו איינעם מטמא געווען, דו האסט געמאכט מיט אים סעקס ברצונו צו שלא ברצונו, זאלסטו וויסן דער אייבערשטער איז דיר נישט מוחל, כאטש יום כיפור דארף מען ווייל דאס האט נישט צו טון מיט די עבירות. עס האט צו טון מיט די ניסים וואס נפשו שייכת, באט נעווערדעלעס איט וואס א וועיסט אוו טיים, די דעי וואס א וועיסט, און אלע בלאגס שרייבן עס היינט נאך, יעדער מסכים, און עס איז געווארן א מדובר, עס איז געווארן א מאוומענט, יעצט קען מען דאס נישט צולאזן מער, יעצט קען מען נישט, עניוועי, יעצט, כ'האב ענק געוואלט פארציילן.

כיתה זענען געווען פארכאפט מיט דראגס, און דער ראש ישיבה האט נישט געוואלט אפטיילן דעם וועל איך יא ארויסווארפן, און יענעם וועל איך נישט ארויסווארפן, האט ער זיך מיישב געווען, זענען פארכאפט זאלן זיי אלע גיין. שוין, זעט מען, יעצט האבן מיר א נייעם סיסטעם פון חינוך. דאס איז איין וויכטיגע זאך וואס איך וויל זאגן פארן עולם, איך וויל זאגן פארן עולם אז מען זאל וואטשן, און זאל עס פארשטיין גוט, דו דארפסט קענען נאכקוקן דיין קינד, קודם אז ער קומט אהיים נאך דראגס שמעקט ער אנדערש, און אז דו גייסט נאנט צו אים וועסטו פון זיין מויל באקומען אז ער האט א גערוך פון דראגס, יו העוו טו סטארט דואינג יור האומווארק, ביז יעצט איז אונז גרינג געגאנגען, מיר זענען געווען בעסער. נאר מ'האט פארלוירן די אלע קינדער. עניוועי. נאכדעם האב איך ענק געוואלט פארציילן נאך א זאך. די גאנצע יום כיפור איז דאך ביין אדם לחבירו. וויל איך ענק פארציילן א מעשה פון בין אדם לחבירו. רבי אידל ראזענבערג, ס'איז געווען צוויי וואכן וואס זיי האבן גע'גנב'עט אין ווארעם סטריט פון די פושקעס, האט ער זיי געקויפט א טו ביי פאר, און זיי האבן עס געמוזט יעדער האלטן זיין הענט אויפגעהויבן העכערן קאפ, די גאנצע חדר יעדער געקומען און מ'האט זיי פארשעמט און פארטיג.

ווען ער'ט געטראפן דעם זייגער לאמיר זאגן נאכן צענטן בחור צי נאכן עלעפטן בחור האט ער נישט געזאגט כ'האב עס געטראפן ער האט אויסגעטאפט אלע דרייסיג קינדער נאך די דרייסיג קינדער האט ער עס אריינגעלייגט אין די טאש און ער געגאנגען צום מנהל און ער געזאגט כ'האב געטראפן דעם זייגער פרעגט אים דער מנהל ביי וועם האסטו עס געטראפן זאגט ער ס'נישט אייער ביזנעס. נאט יור ביזנעס, ס'איז געטראפן, דאס קינד האט זיך נעבעך אביסל א גליטש געטאן, אבער ס'מיינט נישט מיר מוזן פארשעמען אויף אייביג, דאס איז געווען די אלטע אונגארישע און מארמאראשע שיטה, אבער היינט איז דאס נישט דא, און ער האט נישט געוואלט זאגן ביי וועם ער האט עס געטראפן, דאס איז זייער א שיינע זאך פון אים, ווייל ווען ער פארשעמט ווען יענעם יונגעל וואלט יענער יונגעל מסתם ארויסגעגאנגען לתרבות רעה, אזוי ווי די צוויי וואס האבן אויפגעהויבן א צעטל כ'וועל מעהר נישט גנב'ענען אין ווארעם סטריט און אינמיטן הויף יעדער איז געקומען מ'געלאכט ס'איז געווען גוט. יעצט פאריגע וואך פאר שבת האב איך ארויף געלייגט אז מען זאל זען די קינדער זאלן גיין אין די חדרים און תלמוד תורה'ס און כ'האב געמאכט זייער א שיינעם שמועס פון די זאכן און דער עולם האט מיר זייער זייער שטארק באדאנקט דער עולם זאגט ר' נחום ס'איז געווען ווערט אייביג דיך אויסצוהערן פאר אזעלכע אפאר מעשות פון פאריגע וואך א איד האט געגעבן אין קווינס א האלבן מיליאן דאלער אז מען זאל האבן פאר אלע קינדער א פלאץ און נאך אפאר שיינע מעשות איז געווען דארטן עניוועי. איז וויל איך ענק פארציילן די מעשה האט מען מיר נאך דערציילט פון ר' זושא זילבערבערג, מעשה גייט אזוי, ס'איז געווען א יונגעל געווען זייער שלעכט אין ישיבה מען האט נישט געקענט פון אים אויסהאלטן, דער מגיד שיעור האט געליטן פון אים אזאלעכע צרות, סוף זמן האט ער דיסיידעט ער האט צוויי וועגן, אזוי ווי ר' אליעזר הגדול זאגט שיש לפני שני דרכים, איינס איז איך זאל די בחור ארויס ווארפן, און איינס איז איך זאל אוועק גיין ערגעץ אנדערש, אנהייבן צו טראכטן דעם בחור ארויס ווארפן קען איך דאך נישט, ווייל ער איז א שווערע בחור, כ'וועל אים נאך ארויסווארפן אויך, זעמער דאך אויף צרות, אראפגיין פון וועג, ווידעראום צו האלטן אים דא קען איך אויך נישט ווייל כ'טויג נישט צו דעם, דערפאר ער האט זיך מייאש געווען ער געבט אויף און ער איז געגאנגען זיך זוכן אין אן אנדערע ישיבה אפשר דא א גרינגערע בחור. דורך צוואנציג יאר איז דער איד געפארן אויף ארץ ישראל א וויזיט, און עס קומט צו אים צו א שטארקער בן תורה, און ער זאגט אים שלום עליכם, עליכם שלום, איך וויל אייך איבערבעטן, איך האב אייך אנגעטון גרויסע צרות, דעמאלטס ווען איך בין געווען א יונגל, א בחור, א יונגער בחור, זאגט ער, איך קען אייך אפילו נישט, הייבט ער אן צו דערציילן, איר געדענקט איינער האט אייך אנגעטון גרויסע צרות, זאגט ער, יא, געפערליכע צרות, זאגט ער, איך וועל דיר זאגן די אמת, מיין טאטע האט מיר געזאגט, איך האב אפאר ברידער, זיי זענען אלע אפגעפארן, איך בעט דיך, איך וויל פון דיר זען אביסעלע אידיש נחת, גיי אין די ישיבה און לערן פלייסיג. האט ער געוואלט ווייזן זיין טאטן וויפיל גארנישט א ישיבה איז ווערט אז מ'האט אים מ'וועט אים ארויסווארפן, ער האט אנגעטון אזאלכע צרות כדי מען זאל אים ארויסווארפן, למעשה האט דער מגיד שיעור אים נישט ארויסגעווארפן, ניין ער איז זיך געגאנגען זוכן אן אנדערע ישיבה, דעטס איט, נישט דער בחור, דער מגיד שיעור איז, ער טרעפט אים אין ארץ ישראל נאך אסאך יארן שפעטער, זאגט ער אים איך דאנק דיר זייער דו האסט מיך נישט ארויסגעווארפן, און זאלסט וויסן ווען דו ווארפסט מיך דאן ארויס,

נישט געוואלט מער רעדן מיט קיינעם, נישט געבן קיין מזל טוב, נישט נעמען מזל טוב, ער האט אויסגעזען ווי ער האט געכאפט חלילה א נערוון בראך אדער וואס, מענטשן זענען אים געקומען בארואיגן, ער האט מיט קיינעם נישט געוואלט רעדן, האט ר' יעקב קאמענעצקי אים אריין גענומען אין א עקסטערן צימער, זאגט ער איך וויל זאלסט מיר זאגן וואס ס'גייט פאר, וואס איז געשען? קיצור דערציילט ער אים אז איינער איז צוגעקומען, ווייס איך פאר א חתן איז מזכיר דאס יענץ, איז איינער צוגעקומען און ער האט מזכיר געווען דעם און דעם נאמען, עפעס א נאמען. ער זאגט זאלסט וויסן יענער איז אזוי בתכלית השפלות אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. דעם בחור וואס ער האט אים געזאגט אז ער איז בתכלית השפלות, דער בחור האט מיט אים געלערנט א חברותא מיט יארן צוריק. און ס'איז געווען כמעט די זעלבע מעשה ווי ביי הרב יעקב אליעזר בערקאוויטש. דער רבי האט געפלעגט לאזן קליין געלט אלץ אויפן טיש, בקיצור אמאל געווען אביסל גרעסער געלט, איז געגאנגען דער יונגער דער יונגער בחור'ל און ער האט באזייטיגט דאס געלט. דער רבי האט געזאגט אז טאמער מען געט נישט צוריק דאס געלט גייט ער יעדן אויסטאפן. ער האט געזען אז ס'איז ערנסט די מצב, מען טאפט יעדן אויס, האט ער עס געגעבן א שטופ אריין אין די הויזן פון זיין חבר, יענער האט נישט געפילט און איז געווארן פארשעמט, און פון דעמאלטס איז ער געגאנגען מטה מטה, און וואס איז געשען איז ווען ער איז געגאנגען אזוי מטה מטה, אז ס'איז ער איז אראפ פון אידישן וועג אינגאנצן. אזוי ווי ער האט אים מזכיר געווען דעם מענטש, האט ער זיך דאך דערמאנט אז דאס איז דאך זיין שול קאלעגע, ער האט געלערנט מיט אים אינאיינעם. האט ער געזאגט אז ער איז געווארן אינגאנצן אפסעט. קיצור האט אים ר' יעקב קאמענעצקי געזאגט, דו דארפסט נישט זיין אפסעט, ווייל כ'ווייס נישט וויפיל דו ביסט שולדיג אין די מעשה, ביסט געווען דעמאלטס נאך א קטן, א קליין קינד, בקיצור, און ער האט אים בארואיגט, און אזוי איז ער געגאנגען צו די חופה. מענטשן טראגן מיט זיך מיט געפילן און אחריות'ן לדורי דורות, ס'איז נישט קיין השגה, און דאס איז א מורא'דיגע זאך, איז למעשה מען דארף זיך זען ווען מען זאגט איבערצובעטן יעדן מענטש וואס מען האט פאר אים געזינדיגט, ווייל בין אדם לחבירו איז יום כיפור נישט מכפר, און מען דארף זען אז מען זאל מער נישט באליידיגן איינער דעם צווייטן. ביז פאר אפאר יאר צוריק האט קיינער נישט גערעדט אין אונזערע סירקלס פון אזא זאך ווי בין אדם לחבירו, מען דארף וואטשן אויף יענעמס כבוד, מען האט געשאלטן און געהאקט אין יעדן שטיקער. דאס איז זייער זייער וויכטיג, מען זאל זיך אין צום נייעם יאר אונטערנעמען אז מען וועט נישט באליידיגן קיינעם, מען וועט נישט ארויסווארפן קיינעם פון די מוסדות, און אזוי ווייטער. יעצט איך האב געוואלט זאגן אזוי ווי ס'קומט שוין דער זמן באלד און ס'גייט שוין קומען. סוכות וויל איך ענק זאגן נאכאמאל, קיינער זאל נישט האבן קיין וויסקי און קיין בראנפן און די אלע זאכן, מען גייט אויף קראון הייטס אויף קראון הייטס, דארט שיכור'ט מען אין די גאסן, ס'איז דא יונגלעך און מיידלעך די שמוציגסטע ווידיאוס, ס'איז טאקע פון ליבאוויטשע רעבן אבער איטס אנבעליוועבל וואטס העפענינג, זייער וואטשן ווי די קינדער גייען. נאכדעם זאל מען וויסן נאך א זאך, אז מען זאל נישט שלאפן מיט קיינעם אין די סוכה, אפילו נישט מיט דיין טאטן און נישט מיט דיין שווער זיכער נישט, כאטש וואס מען טוט. ס'איז זמן שמחתינו, ס'ווערט פרייליך. ווי האט יענער געזאגט? האט ער אראפגעלייגט וויאזוי ס'זעהט אויס אין מירון, האט ער געזאגט אז איינער האט אמאל געזאגט פארן זווילער רעבן אז אינעווענדיג איז יום כיפור און אינדרויסן איז שמחת תורה, האט דער אלטער זווילער רבי געזאגט מ'האט אים געזאגט מ'זאל פארן מיט די בחורים דארטן אויף מירון, האט ער געזאגט איך ווייס פארוואס, ווייל אינעווענדיג איז יום כיפור און אין די הויזן איז שמחת תורה. זאל וואטשן אויף די בחורים און אויף די קינדער, מ'זאל זיי נישט געבן צו טרינקען קיין שום אלקאהאל און וויסקי. און מ'זאל וויסן אז ס'דא יעצט אן אלטער איד וואס ער איז אלט אכציג יאר, ער איז א טאטע פאר ניינצן קינדער און האט אפ פופציג אייניקלעך, און ער האט געטאטשט דריי שוועסטער, און מ'האט אים איינגעזעצט, ס'איז גארנישט, די די קינדער זענען אבער שוין טויט, טויטע קאפיטאל, זייער וואטשן, די עידזש דאזענט מין עניטינג, און זיין פאזיציע אין לעבן דאזענט מין עניטינג, און מ'זאל וואטשן. אין די היימישע געגנט אין ירושלים האט מען געכאפט אז די פאליס האט געכאפט אז מ'האט אנגעהויבן אנצופלאנצן דראגס, זייער וואטשן וואס מען טוט און מיט וועמען די קינדער גייען און וואו זיי גייען. איך האב אויך געוואלט זאגן אז מלכי לייפער, דער בית משפט העליון האט גע'פסק'נט אז מלכי לייפער בלייבט אין דזשעיל, די דרעק וואס זי איז האט געהארגעט אזויפיל קינדער און זי וויל נאך מ'זאל זי אהיים לאזן צו איר שוועסטער. ס'איז דא נאך א זאך, ס'איז דא יעצט א זאך אין אשדוד, אשדות הפסגה, א מענטש האט געאפערט פאר א קינד פון צוועלף יאר, א פאר דאלער, א פאר שקלים, ס'האט א דריי און צוואנציג יעריגער מענטש געאפערט פאר א קינד פון צוועלף יאר אז ער זאל מיט עם מאכן סעקס, און ער האט עם געגעבן געלט. דאס וואס מען פלעגט טון ביי אונז, א איד האט מיר פארציילט, פלעגט זיין אין אלע מקוואות איז געווען אלטע חזירים וואס האבן געהאט יונגע בויעס, און צוועלף האלב איינס ווען מען האט גענדיגט, געלט. אין חדר פלעגן זיי קומען און זיי האבן גוט גוט גוט באצאלט. היינט ברוך השם איז דאס נישט דא, אבער מ'דארף זען ארץ ישראל זאל עס אויך נישט זיין. איך פאר דארט אהין ארבעטן אבער איך מוז אויפטון מען טוט אויף אבער ס'גייט זייער שטייט ווייל דארטן די פרענק און די די דעי דאונט קעיר זיי האבן נישט קיין דא מען גייט זאגן פארן א טאטן ווייסט דיין זון טוט דאס און דאס אדער מען זאגט פאר א זון דיין טאטע טוט דאס און דאס און ער האלט זיך פאר א סאסייעטי מענטש און טאר עס נישט טון. שטעל דיר פאר ס'איז דא א איסור יחוד די גרעסטע עבירה וואס איז דא און ס'קומט ארויס די גרעסטע פראבלעמען. טאמער איז ער אבער א פראפעשענעל, זאגט די גמרא, איז ער ביזי מיט זיין פראפעשען, היינט איז דאס אויך שוין נישט, היינט די דאקטוירים אין האספיטעלס טוען רעיפן פרויען, פוי, אבער מען רעדט וואס עס איז געווען אמאל, איז למעשה היינט איז נישט דא קיין שום שוץ און ס'איז גרויסע צרות, יעדער זאל זייער וואטשען וואס ער טוט, די דרשה ווער ס'עט דאס פארשטיין, עט עס זיין אסאך מער ווי אלע דרשות וואס איך זאג. דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין א פרייליכער יום טוב און יעדער זאל האבן אלעס וואס מען ברויך און ס'זאל זיין הייליג און אפגעהיטן.